השלמת פרשת ויחי, מען האלט קאפיטל מ ט, פסוק כ ז, בנימין, יעקב אבינו האט געבענטשט זיין זון בנימין, האט ער געזאגט, זאב, ער איז ווי א וואלף, יטרף, ער וועט פארציקן, בבוקר, אינדערפרי, יאכל עד, וועט ער עסן די רויב, ולערב, און ביינאכט, יחלק שלל, וועט ער זיך צעטיילן מיטן רויב. זאגט רש"י, בנימין זאב יטרף, זאב הוא, ער איז א וואלף, אשר יטרף, וואס ער טוט פארציקן. ניבא, ער האט נבואה געזאגט, על שיהיו עתידין להיות חטפנין, די בני בנימין וועלן זיין כאפערס, ווי ס'שטייט א פסוק, וחטפתם לכם איש אשתו, בפילגש בגבעה, די מעשה איז געווען אז וויבאלד די בני בנימין האבן נישט ארויסגעגעבן געוויסע שלעכטע פארשוינען האט מען געמאכט מיט זיי א מלחמה און מען האט גוזר געווען אז מען טאר זיך מיט זיי נישט משדך זיין, שפעטער האבן די אנדערע שבטים איינגעזען אז ס'וועט אונטערגיין צוליב דעם א גאנצע שבט מישראל ווייל די פרויען פון שבט בנימין אליין זענען געהארגעט געווארן ביי די מלחמה און די פארבליבענע מענער האבן נישט מיט וועם חתונה צו האבן. האבן זיי געזאגט אונז האבן מיר געמאכט א שבועה אז מען טאר ענק נישט געבן קיין מיידלעך פון אונז, אבער עטץ מעגטס כאפן, האט מען אפגעשמועסט אז ווען די מיידלעך וועלן גיין אין די וויינגערטנער וועלן די בני בנימין קומען און כאפן פאר זיך פרויען. וניבא, ער האט אויך נבואה געזאגט דא על שאול. שאול המלך וואס ער האט געשטאמט פון בנימין, שהיה נוצח באויביו סביב, ער האט באזיגט זיינע פיינט ארום און ארום, שנאמר ושאול לכד המלוכה, ער האט פארכאפט די מלוכה וילחם סביב וגומר, במואב וגומר, באדום וגומר, און בכל אשר יפנה ירשיע, אויף וועלכע זייט ער האט זיך געקערט האט ער דארט אנגעזייט חורבנות, און ער האט איינגענומען זיינע שונאים, יהודה איז געווען צוגעגליכן צו א לייב, ווייל א לייב איז שטארקער, ער האט נישט מורא פון קיינעם, און ווען ער פארציקט איינעם, בלייבט ער דארט אויפן פלאץ ביז ער עסט עס אויף, ער דארף נישט אוועקלויפן, ער דארף נישט מורא האבן אז איינער וועט עס אוועקכאפן פון אים. אבער דער וואלף האט יא מורא, ממילא ווען ער פארציקט בלייבט ער נישט דארטן שטיין צו לאנג, ער גייט אוועק, און די זעלבע זאך איז געוועזן מיט שאול המלך וואס ער איז געוועזן דער מלך א קורצע צייט, צוויי און א האלב יאר, מה שאין כן דוד המלך וואס ער שטאמט פון יהודה, זיין מלוכה האט זיך געצויגן יארן יארן דורות דורות, אזוי ווי א לייב וואס ער בלייבט אויף זיין פארציקונג און ער לויפט נישט אוועק. בבוקר יאכל עד, זאגט רש"י לשון ביזה ושלל, המתורגם עדאה, עד איז א לשון פון רויב, ווי די תרגום פון שלל איז עדאה, ועוד יש לו דומה בלשון עברית, אויף עבריש טרעפט מען טאקע אויכעט דעם אויסדרוק עד אויף רויב, ווי ס'שטייט א פסוק אז חולק עד שלל, א געדאפלטע לשון וואס ביידע מיינט רויב. ועל שאול הוא אומר, די בבוקר יאכל עד באציט זיך אויף שאול המלך, שעמד בתחילת בוקרן וזריחתן של ישראל, ער איז געווען דער ערשטער אידישער קעניג, אנהייב ווען עס האט אנגעהויבן שיינען די שטראל פון די אידן, ולערב יחלק שלל וואס גייט ארויף אויף אנדערע מנהיגים פון כלל ישראל וואס זיי וועלן זיין אין די פינסטערניש, אף משתשקע שמשן של ישראל אפילו ווען עס וועט אונטערגיין די זון פון אידישע קינדער על ידי נבוכדנצר שיגלם לבבל וואס ער וועט זיי פארטרייבן קיין בבל, דעמאלטס וועט אויכעט קומען מנהיגים וואס שטאמען פון בנימין, און יחלק שלל, זיי וועלן זיך צוטיילן מיטן רויב, מרדכי ואסתר שהם מבנימין, יחלקו את שלל המן, שנאמר הנה בית המן נתתי לאסתר, די הויז פון המן האט מען אוועק געגעבן פאר אסתר. ואונקלוס תרגם על שלל הכהנים בקדשי המקדש, די תרגום טייטשט דעם פסוק אז די בית המקדש וועט ווערן געבויט אין די חלק פון בנימין, וואס דארט אין זיין טייל וועלן די כהנים מקריב זיין דעם תמיד של שחר מיט דעם תמיד של בין הערביים, פון דעם עסט מען טאקע נישט, דאס איז א עולה וואס גייט אינגאנצן ארויף אויפן מזבח, אבער ולערב יחלק שלל גייט ארויף אויף אנדערע קרבנות וואס די חלקים דערפון וועלן ווערן צוטיילט צווישן די כהנים. פסוק כ"ח, יעקב אבינו האט געענדיגט בענטשן אלע זיינע קינדער, זאגט דער פסוק כל אלה, די אלע, שבטי ישראל, שניים עשר, די זענען די צוועלף שבטים פון יעקב'ס קינדער, זאגט דער ספורנו ער וויל ארויסברענגען אז איבעראל ווי ס'ווערט אויסגערעכנט די שבטים וועט שטיין די אויבנדערמאנטע צוועלף און נישט אפרים און מנשה, צום ביישפיל אויף די שטיינער פונעם חושן, און לגבי הר גריזים והר עיבל, איבעראל וועט יא שטיין לוי מיט יוסף און נישט מנשה ואפרים, נאר לגבי ווי לוי איז נישט געווען קיין חלק פון די מנין, לגבי באקומען חלקים אין ארץ ישראל, דארט האט מען גערעכנט מנשה און אפרים אנשטאטס יוסף און לוי. וזאת און דאס וואס מען האט גערעדט ביז אהער, אשר דיבר להם אביהם איז וואס זייער טאטע האט גערעדט צו זיי, ויברך אותם, און ער האט זיי געבענטשט, איש אשר כברכתו בירך אותם, א יעדער מענטש פון זיי לויט זיין ברכה וואס איז טאקע מקויים געווארן ביי אים, לויט וואס ער האט פאראויס געזען אז ס'גייט קומען, אויף דעם שבט בירך אותם האט ער זיי געבענטשט. זאגט רשי, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם. שטעלט זיך רשי, יעדן איינעם האט מען געבענטשט, והלא יש מהם שלא ברכם, אלא קינטרם. ס'איז דא אזעלכע פון זיי וואס ער האט געזאגט שארפע מוסר רייד, ער האט זיי גארנישט געבענטשט. ראובן, שמעון און לוי האט ער דאך אריינגעגעבן א פארציע. אלא כך פירושו, די פשט פון דעם פסוק איז אזוי, וזאת אשר דיבר להם אביהם, מה שנאמר בענין, דאס אלעס וואס אונז האבן געלערנט ביז אהער, דאס איז וואס זייער טאטע האט זיי געזאגט. יכול שלא בירך לראובן שמעון ולוי ווייל זיי האבן טאקע נישט באקומען געבענטשט, תלמוד לומר ויברך אותם כולם במשמע, ער האט אלע געבענטשט, אפילו ס'שטייט נישט ארויסגעשריבן די ברכה זאלסטו וויסן אז ער האט זיי אלע געבענטשט, און ס'דא וואס זענען מפרש אז די מוסר רייד, דאס איז די גרעסטע ברכה, ער האט דאך נאר געמיינט זייער טובה, זייער תועלת, האט ער זיי געזאגט ווי זיי דארפן זיך פארבעסערן און דורכדעם וועט חל זיין אויף זיי די ברכה. איש אשר כברכתו, זאגט רשי, ברכה העתידה לבוא על כל אחד ואחד, לויט די ברכה וואס איז פארגעברייט צו קומען אויף יעדן איינעם, ברך אותם. שטעלט זיך רשי לא היה לו לומר אלא איש אשר כברכתו ברך אותו, ער רעדט פון א לשון יחיד, יעדער מענטש לויט זיין בענטשונג, האט ער אים געבענטשט. מה תלמוד לומר בירך אותם א לשון רבים, נאר לפי שנתן ליהודה גבורת ארי, פאר יהודה האט ער געגעבן א שטארקייט פון א לייב, ולבנימין חטיפתו של זאב, א כאפונג פון א וואלף, ולנפתלי האט ער געגעבן קלותו של איילה, א גרינגקייט פון א הינד. יכול וואלט איך געקענט מיינען שלא כללן כולם בכל הברכות, ער האט זיי נישט אלע כולל געווען אין אלע ברכות, תלמוד לומר בירך אותם. שמועסט די מהר"ל אויס, מיינט נישט אז אלע שבטים האבן באקומען די שטארקייט פון א לייב. יהודה איז דאך דאך געווען דער מלך, דער שטארקער צווישן די שבטים. אבער אלע האבן באקומען א מעין, א מקצת, פון דעם ברכה, אלע האבן באקומען א חלק פון די השפעות פון יעדע איינע פון די ברכות. פסוק כט. ויצו אותם יעקב אבינו האט זיי באפוילן ויאמר אליהם האט געזאגט צו זיי אני נאסף אל עמי איך וועל ווערן איינגענומען אריינגענומען צו מיין פאלק מיין נשמה וועט צוריק גיין צום צרור החיים פון וואו ס'קומט קברו אותי אל אבותי איך בעט ענק באערדיגטס מיך מיט מיינע עלטערן אל המערה אין דעם הייל אשר בשדה עפרון החתי וואס איז אין די פעלד פון עפרון פון די בני חת. באמת האט ער שוין געהאט באשוואוירן יוסף'ן אז ער זאל אים ארויפטראגן און באערדיגן אין ארץ ישראל. דא האט ער געוואלט אז אלע שבטים זאלן מיטגיין זאגט דער אבן עזרא, ממילא האט ער זיי עקסטערע באפוילן. דער רמבן זאגט אז ער וואלט עס נישט געדארפט טון, ס'וואלט נישט אויסגעפעלט צו באפעלן די שבטים זאלן מיטגיין מיט אים, נאר וויבאלד ער האט מורא געהאט אז פרעה וועט נישט ערלויבן פאר יוסף'ן ארויסצוגיין, ווי מען זעט שפעטער אין די פסוקים אז יוסף האט זיך געדארפט בעטן ביי אים, און נאר ווען ער האט אים דערמאנט די שבועה האט ער אים געלאזט גיין, ממילא האט יעקב חושש געווען אז אויב מען וועט נישט ארויסלאזן יוסף פון מצרים וועט ער דאך נישט קומען לקבורה אין ארץ ישראל, האט ער געמוזט אנזאגן פאר אלע קינדער אז ס'ווערט זייער אחריות, און טאמער יוסף קען דאס נישט ערלעדיגן ליגט עס אויף זיי. זאגט רשי נאסף אל עמי. על שם שמכניסין הנפשות אל מקום גניזתן, ס'ווערט אנגערופן אזוי ווייל מ'טראגט אריין די נשמות צו די פלאץ וואו זיי ווערן באהאלטן, שיש אסיפה בלשון עברי שהיא לשון הכנסה, אזוי וואס מ'טייטשט געווענליך אסיפה צאמזאמלען, קען עס אויך טייטשן א לשון פון אריינטראגן, אריינפירן אין א געוויסע פלאץ כגון, ואין איש מאסף אותם הביתה. ואספתו אל תוך ביתך, באספכם את תבואת הארץ, וואס דאס מיינט הכנסתם לבית מפני הגשמים, מען טראגט עס אריין סוכות צייט פאר ס'קומט אן די רעגן, באספך את מעשיך, ווען דו זאמלסט איין און דו טראגסט אריין אין שטוב דיין האנדווערג. וכל אסיפה האמורה במיתה אף היא לשון הכנסה, די זעלבע זאך ווען ס'שטייט ביי איינעמ'ס שטארבן א לשון אסיפה מיינט עס אז די נשמה ווערט אריינגעטראגן למקור מחצבתה, אל אבותי מיינט עם אבותי עטס זאלטס מיך באערדיגן מיט מיינע עלטערן. פסוק ל', במערה אין דעם הייל אשר בשדה המכפלה, וואס איז אין די פעלד פון די געדאפלינג, אשר על פני ממרא, וואס איז פארנט פון די שטח פון ממרא בארץ כנען אין לאנד כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החתי לאחוזת קבר, וואס אברהם אבינו האט אפגעקויפט דעם פעלד פון עפרון החתי צו מאכן דערפון אן ארבטייל פאר א קבר, קיינער וועט ענק נישט קענען שטערן דארט, אונזער משפחה האט דאס אפגעקויפט פאר גוט געלט, מיטן חשבון אז דאס גייט ווערן א בית החיים פאר אונזער משפחה, און אברהם האט אנגעזאגט פאר די קינדער און אייניקלעך אז דאס דארף זיין אן אחוזה פאר א קבר, עס זאל בלייבן א בית הקברות און מען זאל דא אריינלייגן די קינדער מיט די אייניקלעך, ממילא העט קיינער נישט קענען האבן קיין שום תרעומות. פסוק ל א, זאגט ער, אויסער דעם וואס מען האט עס אפגעקויפט, האט מען שוין דארט טאקע געמאכט חזקה, שמה קברו את אברהם, דארט האבן זיי באערדיגט אברהמ'ן ואת שרה אשתו און זיין פרוי שרה, שמה קברו את יצחק, דארט האבן זיי באערדיגט דעם יצחק ואת רבקה אשתו און זיין פרוי רבקה, זאגט דער רמבן, כאטשיג יעקב אליין האט באערדיגט זיין טאטן יצחק, האט ער נישט געוואלט זאגן קברתי, ווייל דעמאלטס וואלט ער געדארפט צולייגן איך צוזאמען מיט מיין ברודער עשו, ער האט נישט געוואלט יעצט רעדן פון אים, און אויכעט וואלט ער געדארפט משנה זיין דעם לשון, ווייל ביי רבקה'ס קבורה איז ער נישט געווען, וואלט געדארפט צופיל מאריך זיין, האט ער געמאכט א לשון כולל און ער האט געשריבן בדרך נסתר זיי האבן באערדיגט, ושמה קברתי את לאה און דארט האב איך באערדיגט לאה, האב איך עס קונה געווען מיט די חזקה שוין, עשו וואס ער האט תרעומות, וועט קומען טענה'ן ווי ס'איז טאקע געווען, ס'איז געווען גאנצע מלחמות, עשו מיט זיינע קינדער זענען געקומען טענה'ן אז זיי ווילן באקומען דעם חלק אין די מערת המכפילה, זאגט אבער יעקב, איך האב דאס שוין קונה געווען מיט פארשידענע אופנים, און איך האב שוין אפילו באערדיגט דארטן מיין פרוי לאה, צו ווייזן אז דאס קומט זיך פאר מיר. פסוק ל' ב', מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת, די קויפונג פון די פעלד און די הייל וואס איז דערין, פון די קינדער פון חת. פסוק ל' ג', ויכל יעקב לצוות את בניו, ווען יעקב האט געענדיגט באפעלן פאר זיינע קינדער, ער האט געהאט דעם דעת צלולה ביז די לעצטע רגע, נאר נאכדעם וואס ער האט געענדיגט רעדן צו זיינע קינדער אלעס וואס ער האט געוואלט, ויאסף רגליו אל המיטה, האט ער אריינגענומען זיינע פיס אין בעט אריין, ביז יעצט איז ער געזיצן מיט די פיס אראפ אויף דער ערד, און מיט א קלארקייט האט ער געקענט איבערגעבן די גאנצע צוואה מיט אלע ברכות, ויגווע, נאכדעם וואס ער האט אריינגענומען די פיס אין בעט איז ער אויסגעגאנגען, ויאסף אל עמיו, זיין נשמה איז צוריקגעגאנגען צו זיין פאלק. זאגט רשי ויאסף רגליו, הכניס רגליו האט אריינגעברענגט די פיס אין בעט אריין, ויגווע ויאסף, ומיתה לא נאמרה בו, ס'שטייט אבער נישט די אויסדרוק פון מיתה ביי יעקב אבינו, ואמרו רבותינו יעקב אבינו לא מת, איז דער רבינו בחיי וויל זאגן פשט אז יעקב אבינו האט נישט געשפירט קיין טעם פון מיתה, אבער רשי מסכת תענית דארטן אויף דף ה זאגט קלאר אז יעקב אבינו איז בכלל נישט געשטארבן אלא חי לעולם, איי מען זעט דאך אז מען האט אים געבאלזאמט און מען האט אים מספיד געווען, דאס איז אלעס געווען ווייל מען האט געמיינט אז ער איז געשטארבן, אבער באמת איז ער נישט געשטארבן. זאגט דער רמבן, כאטשיג יעקב אליין האט דאך דערמאנט די ענין פון מיתה אויף זיך, הנה אנכי מת, זאגט ער אדער האט ער נישט געוואוסט אז ער גייט למעשה נישט שטארבן, אדער האט ער נישט געוואלט רעדן אויף זיך בדרך כבוד, וויבאלד רוב מענטשן פון די וועלט שטארבן האט ער גערעדט אויף זיך אויכעט, כאילו ער גייט שטארבן כאטשיג באמת לא מת. שטייט שפעטער אין די פסוקים, ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, זאגט ער, אדער מיינט עס אז לגבי זיי איז ער געווען א טויטער, ער איז נישט געווען מער מיט זיי, אדער האבן זיי בכלל נישט געוואוסט פון די ענין פון יעקב אבינו לא מת. און דער רמבן איז מסביר וואס איז טאקע די דערהער פון יעקב אבינו לא מת, אז די נשמה וואס געווענליך גייט עס אינגאנצן אוועק פון די גוף, איז אבער ביי די גאר גרויסע צדיקים בלייבט עס אינאיינעם, ס'איז חופף עליו כל היום, און זי קען זיך אנקליידן מיט איר גוף ווען זי וויל, אזוי ווי מען טרעפט טאקע ביי רבינו הקדוש, ער פלעגט קומען יעדן פרייטאג צונאכטס אין שטוב אריין און געמאכט קידוש, אזא מין בחינה טרעפט מען ביי די גאר גרויסע, און דאס איז די בחינה פון יעקב אבינו לא מת. קאפיטל נ' פסוק א', ויפול יוסף על פני אביו, יוסף איז אראפגעפאלן אויף זיין טאטנ'ס פנים, ויבך עליו, און ער האט געוויינט אויף אים, וישק לו, און ער האט אים געקושט. זאגט דער אור החיים הקדוש, נאר לו יעקב'ן האט מען געמעגט קישן, ווייל יעקב אבינו לא מת, ער האט נישט געהאט קיין טומאה, א צווייטער מת, איז טומאתו בוקעת ועולה עד לרקיע, און ווער ס'קישט א מת, ווערט זיין נשמה נפגם, ממילא אן אנדערן מת טאר מען נישט קישן. פסוק ב' ויצו יוסף את עבדיו את הרופאים לחנוט את אביו, יוסף האט באפוילן פאר זיינע קנעכט די דאקטוירים אז זיי זאלן באלזאמען זיין טאטן, וואס דאס איז געווען א געוויסע טעכניק וואס די מצריים האבן זייער גוט געקענט, צו מאכן אז די קערפער זאל זיין פרעזערווירט, ס'זאל נישט שימלען, און באמת, ביי יעקב אבינו וואלט עס נישט אויסגעפעלט צו טון, זאגט דער אור החיים הקדוש, אז א גוף קדוש שימלט נישט, אבער דאך, ער האט נישט געוואלט אז זיי זאלן באמערקן אז עפעס גייט דא פאר, אז ער איז א גוף קדוש, זיי וואלטן אים פארהייליגט און פארגעטערט, זיי וואלטן געמאכט פון אים א גאנצע עבודה זרה, און די סדר פון אזעלכע חשוב'ע מענטשן און קעניגליכע משפחה מיטגלידער אז מען פלעגט צו באלזעמען, האט יוסף דאס אויכעט געהייסן טון פאר זיין טאטן, און כאטשיג יעקב אבינו לא מת, זאגט ער אבער די עסן וואס דאס בלייבט ליגן אינעם קערפער, דאס נעמט זיך יא שימלען, און אויף דעם ארויף וואלט עס ווען אויסגעפעלט, און ער האט געמוזט מאכן דעם אנשטעל, כאילו ביי יעקב אבינו פעלט עס אויכעט אויס, ויחנטו הרופאים את ישראל, די דאקטוירים האבן צוגעוויזן ווי אזוי מען זאל באלזאמען יעקב, אזוי זאגט די רבינו בחיי, אז די גוים האבן זיכער נישט צוגערירט צו יעקב, און זיי זענען געווען די מומחים, האבן זיי אנגעזאגט וואס מען זאל טון, און. די שבטים צו ווער פון יעקב'ס משפחה זיי האבן דאס געטון. זאגט רש י לחנוט את אביו, ענין מרקחת בשמים הוא, דאס איז א מין מיש פון שמעקעדיגע געווירצן, יש אומרים אז דאס איז פון די לשון פון. התאנה חנטה פגיה, אז ס'הייבט אן ארויסשפראצן א פרוכט, מ'פלעגט נעמען איילבירטן וואס האט קוים אנגעהויבן שפראצן, ס'איז נאכנישט געוואקסן קיין דריטל, און די אויל פון דעם איז א שטארקע אויל, און מ'האט עס אויסגעמישט מיט געווירצן, און מיט דעם האט מען אויסגעשמירט דעם מת, און דורכדעם האט זיך עס געהאלטן אויף גאר א לאנגע צייט פריש. פסוק ג' וימלאו לו ארבעים יום, ס'האט זיך אים ערפילט פערציג טעג, כי כן ימלאו ימי החנוטים, אזוי ערפילן זיך די טעג פון די באלזאמונגען וואס ס'דויערט די פראצעדור פערציג טעג, ויבכו אותו מצרים שבעים יום, די מצריים האבן אים באוויינט זיבעציג טעג, ווי רש י זאגט, די פערציג טעג וואס מ'האט אים געבאלזאמט און נאך דרייסיג טעג נאכדעם לבכי. יש אומרים אז ויבכו אותו מצרים מיינט אין מצרים אליין האט מען אים באוויינט זיבעציג טעג, שפעטער וועט מען זען אז אין כנען זענען געווען נאך צייטן פון קלאג. זאגט רש י וימלאו לו, השלימו לו ימי חניטתו עד שמלאו לו ארבעים יום, מען האט אים געענדיגט און ערפילט זיינע חניטה טעג, ביז ס'האט זיך אנגעפילט צו אים די פערציג טעג וואס איז באשטימט פאר דעם צוועק. ויבכו אותו מצרים שבעים יום ארבעים לחניטה ושלושים לבכי', פארוואס טאקע האבן די מצריים געוויינט אויף אים? וויינען איז נישט א זאך וואס מען קען צווינגען איינעם צו וויינען, ס'איז דאך א זאך וואס ס'קומט פון זיך אליין אז א מענטש איז טרויעריג, פארוואס זענען זיי געווען אזוי טרויעריג? לפי שבאה להם ברכה לרגלו. דורך יעקב'ס קומען איז געקומען א ברכה קיין מצרים, שכלה הרעב, ס'האט זיך געענדיגט די הונגער, והיו מי נילוס מתברכין, די וואסערן פון די נילוס זענען געבענטשט געווארן, ער האט אנגעווינטשן פרעה אז יעדע מאל וואס ער גייט ארויס צום טייך זאל די וואסער ארויפקומען, האבן זיי געשפירט צו אים א שטארקע הכרת הטוב און געוויינט מיט זיין פטירה, בפרט ווי ס'שטייט אין מדרש אז נאך זיין פטירה איז די הונגער צוריק געקומען, די לעצטע פינף יאר וואס ס'האט נאך געדארפט זיין הונגער איז געקומען לאחר מיתת יעקב, האבן זיי טאקע געהאט אויף וואס צו קלאגן. פסוק ד', ויעברו ימי בכיתו, ס'איז אדורכגעגאנגען די טעג פון זיין געוויין, וידבר יוסף אל בית פרעה לאמר, יוסף הצדיק איז געגאנגען רעדן צו די שטוב מענטשן פון פרעה אזוי צו זאגן, ער האט נישט געוואלט גיין צו פרעה אליין, ווי די ספורנו דרוקט זיך אויס, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, ער איז געווען טרויעריג, ער איז געווען מיט די צעריסענע קליידער ווי אן אונן, ממילא האט ער נישט געקענט גיין אפילו צום קייזערליכן פאלאץ, אויף דעם אופן האט ער געמוזט רעדן צו פרעה'ס שטוב מענטשן. דער צרור המור זאגט, ער האט נישט געוואלט איבערלאזן זיין טאטן קיין איין רגע אליין, ער איז געווען דארט די גאנצע צייט, און ער האט געקענט רעדן צו די באדינערס פון פרעה וואס זענען אויך דארט געווען. האט ער זיי געבעטן אם נא מצאתי חן בעיניכם, אויב איך האב געפונען גענאדע אין ענקערע אויגן, דברו נא באזני פרעה לאמור, איך בעט ענק רעדטס אין די אויערן פון פרעה אזוי צו זאגן, דער אור החיים הקדוש זאגט דברו נא איז א לשון יעצט, אז מען זאל תיכף ומיד גיין רעדן צו אים, ער וויל נישט אויפהאלטן די קבורה פון זיין טאטן קיין איין איבעריגע מינוט, ער דארף דאך איינהאלטן די שבועה וואס ער האט צוגעזאגט זיין טאטן אז ער גייט אים ארויפטראגן. פסוק ה, אבי מיין טאטע השביעני האט מיך באשוואוירען לאמור אזוי צו זאגן, הנה אנכי מת, איך גיי שטארבען, בקברי אין מיין קבר אשר כריתי לי, וואס איך האב מיר געגראבען, און איך האב טאקע געמאכט שוין א חזקה, איך האב שוין אנגעהויבען גראבען דארטען בארץ כנען אין לאנד כנען, שמה תקברני דארט זאלסטו מיך באערדיגען. ועתה און יעצט, אעלה נא, לאטס מיר ארויפגיין, ואקברה את אבי, איך וועל באערדיגן מיין טאטן, ואשובה, דאגה'טס נישט, איך גיי נישט בלייבן דארט, איך גיי מיך אומקערן. זאגט רש"י אשר כריתי לי, כפשוטו, כמו כי יכרה איש, א לשון פון גראבן, ומדרשו עוד מתישב על הלשון, כמו אשר קניתי. די מדרש שטימט אויך מיט די לשון אשר כריתי וואס דאס קען מען טייטשן וואס איך האב געקויפט, אמר רבי עקיבא כשהלכתי לכרכי הים, א געוויסע לאנד ווי ער איז געגאנגען היו קורין למכירה כירה, זעט מען אז קויפן און פארקויפן קען ווערן אנגערופן כריתי. ועוד מדרשו, לשון כרי. נישט סתם קויפן, נאר ס'איז א לשון פון א הויפן, א דגור, שנטל יעקב כל כסף וזהב שהביא מבית לבן, די אלע געלט וואס ער האט געברענגט, וואס ער האט פארדינט ביי לבן, וואס ער האט נישט געוואלט הנאה דערפון, האט ער דאס גענומען ועשה אותו כרי, ער האט געמאכט דערפון א גרויסע שעיר, ואמר לעשו טול זה בשביל חלקך במערה, ס'קומט זיך דיר טאקע א חלק אין די מערה, אבער איך קויף עס אפ פון דיר, קענסט נעמען די גאנצע גאלד און זילבער וואס איך האב דא אראפגעשטעלט, און דאס נעמען, אין אויסטויש פאר דיין חלק אין די מערת המכפילה. און פארוואס האט יוסף דאס אויפגעברענגט יעצט ביים שיקן די שליחות צו פרעה? ווייל ער האט געוואלט ארויסברענגען פאר פרעה ווי ווייט זיין טאטע האט מחשיב געווען די מקום קבורה אין ארץ כנען, אז ער האט אזויפיל גאלד און זילבער אוועקגעגעבן דערפאר, ממילא זאל ער אים ערלויבן ארויפגיין. פסוק ו' ויאמר פרעה עלה, האט פרעה געשיקט א שליחות צו יוסף, גיי טאקע ארויף, וקבור את אביך כאשר השביעך, באערדיג דיין טאטן אזוי ווי ער האט דיך באשוואוירן, איך האב נישט קיין ברירה מיט דיר, ווייל ס'איז דאך געווען א שביעה. זאגט רש"י כאשר השביעך, ואם לא בשביל השביעה, ווען נישט די שביעה לא הייתי מניחך וואלט איך דיך נישט געלאזט ארויפגיין. סיי ער האט מורא געהאט ער גייט דארט בלייבן, ער גייט נישט צוריקקומען קיינמאל, און סיי ער האט געוואלט האבן יעקב ביי זיך, ער האט דאך געוואוסט די געטליכקייט פון יעקב, ער האט געזען ווי צוליב זיין ברכה איז די נילוס ארויפגעקומען, האט ער געוואלט ער זאל ווערן באערדיגט אין מצרים. אבל ירא לאמר עבור על השביעה, פרעה האט מורא געהאט צו זאגן פאר יוסף, זיי עובר אויפן שביעה, זיי דיך שואל אויף די שביעה. שלא יאמר, כדי יוסף זאל נישט זאגן אם כן, אויב מען קען זיך שואל זיין אויף א שבועה, אעבור על שבועה שנשבעתי לך, וועל איך אויך עובר זיין אויף די שבועה וואס איך האב דיר געשוואוירן, שלא אגלה, איך וועל נישט פארציילן פאר קיינעם על לשון הקודש, שאני מכיר עודף על שבעים לשון ואתה אינך מכיר בו, אז ס'איז דא די שפראך לשון הקודש וואס איך קען אויסער די זיבעציג שפראכן און דו קענסט עס נישט, כדאיתא במסכת סוטה. און ווען יוסף וואלט געווען פארציילט דאס, וואלט מען אפגעזאגט פרעה, מען וואלט אים אראפגעווארפן פונעם קייזערליכן טראן, ווייל אין די געזעצן פון מצרים שטייט, אז נאר איינער וואס קען די מערסטע שפראכן דער קען זיין, און אז טאמער יוסף האט געקענט נאך א שפראך וואס פרעה האט נישט געקענט, וואלט מען אויפגענומען יוסף אנשטאטס פרעה, און דעמאלטס וואלט ער רואיגערהייט געקענט ארויפטראגן זיין טאטן און באערדיגן אין ארץ ישראל. איז וויבאלד יוסף האט אים אויפגעברענגט דער ענין פון די שביעה, האט ער געזאגט מיט א שבועה קען איך מיך נישט קריגן ווייל דעמאלטס וועסטו גיין אויכעט און עובר זיין אויף די שבועה וואס דו האסט מיר געשוואוירן און מ'עט מיך אראפווארפן פון מיין מלוכה. פסוק ז', ויעל יוסף לקבור את אביו, יוסף איז ארויפגעגאנגען באערדיגן זיין טאטן ויעלו אתו כל עבדי פרעה, אלע קנעכט פון פרעה זענען מיטגעגאנגען מיט אים, זקני ביתו, די עלטסטע פון זיין שטוב, וכל זקני ארץ מצרים, די אלע עלטסטע, די חשוב'ע לייט פון לאנד מצרים, פסוק ח' וכל בית יוסף, די גאנצע משפחה פון יוסף, אלע זיינע קינדער, זיינע קנעכט, ואחיו און זיינע ברידער, ובית אביו, זיין טאטנ'ס שטוב, אלע ערוואקסענע מיטגלידער פון יעקב'ס פארצווייגטע משפחה, רק טפם, נאר זייערע קינדער, וצאנם, און זייערע שאף, ובקרם, און זייערע רינדער, עזבו האבן זיי פארלאזט בארץ גושן אין לאנד גושן, זיי האבן געלאזט דאס אלס א משכון צו ווייזן אז זיי גייען צוריקקומען, די מצריים האבן נאך נישט משעבד געווען מיט די אידישע קינדער דעמאלטס, בפועל, אבער ס'איז שוין געווען א שטיקל איינצוימונג, מ'האט זיי נישט געלאזט פרייערהייט גיין און קומען ווען זיי ווילן, האבן זיי געמוזט איבערלאזן די שאף מיט די רינדער און די קינדער אלס א משכון אז זיי גייען זיך אומקערן. ס'דא וואס זאגן אז עזבו איז א לשון פון פארלוסט, וויבאלד זיי זענען געגאנגען דא לצורך מצוה, שלוחי מצוה אינן ניזוקין, לא בהליכתן ולא בחזירתן, מען זעט ביי די מענטשן וואס זענען געגאנגען עולה רגל זיין, זיי האבן געקענט איבערלאזן זייערע פארמעגנס אויף הפקר און קיינער האט נישט צוגערירט דערצו, איז טפם וצאנם ובקרם עזבו האבן זיי געלאזט אויפן אייבערשטנ'ס חשבון אן קיין שום באזונדערע שמירה אין לאנד גושן. פסוק ט', ויעל עמו. אדער טייטשט עס, ס'איז מיטגעגאנגען מיט אים, אדער מיינט עס אז יוסף האט ארויפגעברענגט מיט זיך, גם רכב גם פרשים, אויכעט רייטוועגענער און אויכעט רייטער, סיי פאר כבוד, וואס זיי האבן געדארפט מיטקומען צו באגלייטן די גרויסע לוויה וואס מ'איז געגאנגען דא, און סיי מ'האט געדארפט האבן שמירה אויפן וועג, און אויב ס'וועט זיך מאכן א מלחמה, ווי ס'האט זיך טאקע געמאכט מיט עשיו וואס ער האט געוואלט שטערן די קבורה, האט מען געדארפט צוקומען צו די מיליטער אז זיי זאלן זיך אן עצה געבן, ווי ס'שטייט, דער רמב"ן ברענגט פון יוסיפון אז ס'איז געווען שווערע מלחמות דעמאלטס, צפו דער זון פון אליפז, דער זון פון עשיו איז געקומען און געמאכט א שווערע מלחמה, און מען האט אים מיט זיינע מענטשן געדארפט קייטלען און פירן קיין מצרים אין תפיסה. ויהי המחנה כבד מאוד, די מחנה, די לאגער וואס איז מיטגעגאנגען באגלייטן דעם ארון פון יעקב איז געווען זייער גרויס און שווער, און אין דעם איז מרומז אויכעט, זאגט דער רבינו בחיי, אז די מחנה השכינה איז מיטגעגאנגען, די זעלבע מלאכים וואס האבן באגלייט יעקב'ן ביי זיין לעבן, זענען יעצט אויכעט מיטגעגאנגען, ער זאגט אז ס'איז מרומז, די ווארט כבד איז בגימטריא די שם הוויה, די ווארט מאוד איז בגימטריא די שם מ"ה, ס' ווייזט אז ער האט געהאט א באגלייטונג פונעם אייבערשטן אליין אויכעט, דער אייבערשטער האט איהם צוגעזאגט ואנכי אעלך גם עלה, איך וועל ארויפקומען מיט דיר ווען מען וועט דיך ארויפטראגן באערדיגן אין ארץ כנען. פסוק י' ויבואו זיי זענען אנגעקומען עד גורן האטד, ביז די שייער וואס איז געווען ארומגענומען מיט דערנער, אשר בעבר הירדן, וואס דאס געפונט זיך אויף די אנדערע זייט פונעם ירדן. איז געווענליך ווען מען גייט פון מצרים קיין ארץ ישראל דארף מען נישט אדורך גיין קיין ירדן, און זיכער דארף מען נישט אריין גיין אין עבר הירדן, איז דא וואס לערנען די חזקוני זאגט אז ווען ס'שטייט עבר הירדן מיינט עס ארץ כנען, וואס אקעגן די מענטשן פון סיחון ועוג הייסט דאס עבר הירדן, ער זאגט אז די פסוק י"א וירא יושב הארץ הכנעני רעדט מען פון די מענטשן פון סיחון ועוג וואס ווערן אויכעט אנגערופן כנען, און לגבי זיי ווערט אנגערופן דאס פלאץ דא עבר הירדן. אבער אנדערע זאגן אז כדי מרבה צו זיין מיט די כבוד פון יעקב אז ס'זאל זיין מער מענטשן ביים באגלייטן, איז יוסף געגאנגען אביסל א אומוועג, און ער האט שפאצירט אדורך דעם עבר הירדן אויכעט, אז די אלע וואס וואוינען אין יענע געגנטער זאלן זיך אויכעט קענען באטייליגן און אפגעבן דעם לעצטן כבוד פאר זיין טאטן, און דאס האט א מקור אין הלכה, זאגט דער נציב, מען זעט אין מסכת כלים, פרק א', משנה ז', אז מען מעג ארומפירן א מת וויפיל מען וויל כדי מרבה צו זיין בכבודו. דאס האט יוסף געטון, און מען האט געטראגן יעקב דעם איבעריגן מהלך ביזן עבר הירדן אויכעט. ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, מען האט געקלאגט דארט א גרויסע און שווערע קלאג. זאגט דער נציב, מספד גדול מיינט אז ס'איז געווען א גרויסע הספד, מ'האט אסאך געזאגט, ס'איז געווען אסאך בכמות, און כבד מיינט אז ס'איז געווען שווער, ס'איז געווען זייער טיף באיכות די ווייטאגליכע רייד, ויעש לאביו אבל שבעת ימים, און ער האט געמאכט פאר זיין טאטן א קלאג פון זיבן טעג. איז דער אבן עזרא זאגט דא אז די אבילות איז געוועזן שוין נאך די קבורה, כאטשיג ס'שטייט הערשט אין די קומענדיגע פסוקים אז מ'האט באערדיגט יעקב, אבער די אבילות פון זיבן טעג איז געווען נאך די קבורה, ווי אזוי ס'ווערט פארלאנגט אין הלכה. דער רבינו בחיי זאגט אבער, און אזוי שטייט אין תוספות מסכת מועד קטן, דף כ' עמוד א', אז די אבילות דא איז געווען פאר די קבורה, ווייל ס'שטייט דאך אין די פסוקים, לויט די סדר הפסוקים זעט מען אז דאס איז געווען פאר די קבורה. און דער משך חכמה זאגט טאקע אז פאר דעם שטייט דא ווייטערע פסוק אז דאס איז געווען אן אבל כבד למצרים, ווייל נאר די מצריים האבן יעצט געקלאגט די זיבן טעג, ווייל זיי זענען שוין געווען פארטיג, זיי האבן שוין געוואלט אוועקגיין, אבער יוסף מיט די געשוויסטער זייער קלאג האט זיך הערשט אנגעהויבן טאקע שפעטער נאך די קבורה, און פאר דעם שטייט אז זיי זענען אוועקגעגאנגען הערשט אחרי קברו את אביו, א וויילע שפעטער, אחרי מיינט מופלג, נאך די קבורה האבן זיי אויסגעווארט זיבן טעג פון אבילות און הערשט נאכדעם זענען זיי אוועקגעגאנגען צוריק אהיימגעגאנגען צוריקגעגאנגען קיין מצרים. דער בכור שור זאגט אז די סיבה פון די זיבן טאגיגע אבילות איז געווען ווייל דארט זענען זיך צאמגעקומען אלע ווייטע פאמיליע מיטגלידער, אריינגערעכנט די בני עשיו, די בני ישמעאל, די בני קטורה, און אלע מענטשן פון ארם, וואס זיי זענען אויכעט געווען פארבינדן מיט אים נאך פון די צייט וואס ער איז געווען ביי לבן, אלע זענען יעצט געקומען, און די סדר איז אז ווען די קרובים קומען זיך צאם און מען נעמט זיך מספיד זיין, איז לכבודם פון די פרישע צוגעקומענע קרובים זענען יעצט אנגעקומען, פראוועט מען א פרישע אבילות, ממילא האט מען געמאכט דארט א קלאג פון נאך זיבן טעג. זאגט רשי גורן האטד, מוקף אטדין היה, ס'איז געווען א שייער ארומגענומען מיט דערנער. ורבותינו דרשו על שם המאורע, לכאורה יעדע שייער איז ארום גענומען מיט דערנער כדי עס זאל ווערן אפגעהיטן, וואס איז די פשט אז פונקט דאס רופט ער אן גורן האטד, נאר ער וויל ארויסברענגען אן עפיזאד וואס האט זיך דארט אפגעשפילט, שבאו כל מלכי כנען, אלע קעניגן פון כנען זענען געקומען ונשיאי ישמעאל, אלע פירערס פון ישמעאל'ס משפחה, זענען געקומען למלחמה, זיי האבן געוואלט מלחמה האלטן מיט יוסף און די שבטים. וכיוון שראו כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב, זיי האבן געזען יוסף'ס קרוין אויף יעקב'ס ארון, עמדו כולן ותלו בו כתריהם, זיי האבן איינגעזען אז יעקב איז געווען א חשוב'ער מענטש, ער האט זוכה געווען צו א זון א קעניג, האבן זיי זיך אלע אויפגעהויבן און ארויפגעהאנגען זייערע קרוינען, והקיפוהו כתרים כגורן המוקף סייג של קוצים, זיי האבן ארומגענומען יעקב'ס ארון מיט קרוינען, ס'האט אויסגעזען אזוי ווי א שייער וואס איז ארומגענומען מיט א צוים פון דערנער. ער רופט אן די קרוינען פון די מלכי כנען מיט ישמעאל דערנער ווייל ס'האט גארנישט געהאט קיין חשיבות אקעגן יוסף און די שבטים, אבער ס'איז דאך געווען א כבוד פאר יעקב אז זיי האבן אלע אויפגעגעבן זייערע פלענער מלחמה צו האלטן, און זיי האבן אפגעגעבן דעם לעצטן כבוד פאר יעקב. פסוק י"א, וירא יושב הארץ הכנעני, דער איינוואוינער דארט פון דעם לאנד דער כנעני האט געזען את האבל דעם קלאג בגורן האטד אין דעם שייער וואס ארומגענומען מיט דערנער ויאמרו האבן זיי געזאגט אבל כבד זה למצרים דאס איז א שווערע טרויער פאר מצרים זאגט די מלבי"ם אז די אנשי כנען האבן געזאגט נאר די מצריים דארפן יעצט וויינען און קלאגן ווייל זיי האבן פארלוירן דעם צדיק דעם נביא ער גייט נישט ליגן ביי זיי און וועגן דעם איז יעצט צוריק געקומען די הונגער דארטן, אבער אונז, פארקערט, אונז דארף מען זיך פרייען, ער גייט ליגן ביי אונז, אונז גיימער האבן די זכי' אז דער גרויסער צדיק זאל רוען צווישן אונז, ממילא ס'איז נאר א שווערע קלאג פאר די מצריים וואס זיי האבן אים פארלוירן יעצט, על כן וועגן דעם קרא שמה האט ער אנגערופן איר נאמען אבל מצרים, די פלאץ האט מען א נאמען געגעבן אבל מצרים, די קלאג פון מצרים, אשר בעבר הירדן, וואס דאס איז אויף דעם אנדערן זייט פונעם ירדן. פּסוק י"ב ויעשו בניו לו כן כאשר ציוום, זיינע זין האבן געטון צו אים אזוי אזוי ווי ער האט זיי באפוילן, זאגט רש"י כאשר ציוום, מהו אשר ציוום? דאס וואס שטייט ווייטער אין פּסוק י"ג, וישאו אותו בניו ארצה כנען, אז נאר זיינע זין האבן אים געהאלטן און געטראגן צום לאנד כנען און נישט די אייניקלעך. ויקברו אותו און זיי האבן אים באערדיגט במערת שדה המכפלה, אין די הייל פון די פעלד פונעם געדאפלונג, אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מאת עפרון החתי על פני ממרא, וואס אברהם האט אפגעקויפט דעם פעלד פאר אן ארבטייל פון א קבר פון עפרון החתי פארנט פון די געגנט פון ממרא. דער פסוק חזר'ט דא איבער די סימנים וואו דאס פלאץ איז, ער וויל ארויסברענגען אז ס'איז געווען דארטן א קריגעריי, און מ'האט געדארפט גיין אויפווייזן מיט א שטר מכירה אז אברהם האט עס טאקע אפגעקויפט, און אז יעקב האט עס טאקע אפגעקויפט פון עשיו אויכעט, און ממילא קען מען אים דארט באערדיגן. זאגט רש י, וישאו אותו בניו, ולא בני בניו, די באפעל איז געווען אז נאר די זין און נישט די אייניקלעך זאלן צורירן, שכך ציוום אזוי האט ער זיי באפוילן, אל ישאו מטתי לא איש מצרי, נישט קיין מצרי'שער מענטש זאל צורירן, ולא אחד מבניכם און נישט איינער פון ענקערע קינדער שהם מבנות כנען וואס זיי שטאמען פון די טעכטער פון כנען, לויט די שיטה אז די שבטים האבן חתונה געהאט מיט כנענישע פרויען, אלא אתם נאר עטץ די שבטים אליין, וקבע להם מקום, ער האט זיי באשטימט אפילו זייערע פלעצער וואו זיי זאלן שטיין, ג' למזרח, דריי אויף מזרח, וכן לד' רוחות און אזוי דריי אויף יעדע זייט, וכסדרן, למסע מחנה של דגלים נקבעו כאן, אזוי ווי די סדר וואס מען טרעפט שפעטער ביי די דגלים אין די מדבר ווי זיי האבן זיך געצויגן אזוי זענען זיי באשטימט געווארן ביי יעקב אביני'ס ארון, לוי לא ישא, לוי זאל נישט טראגן, שהוא עתיד לשאת את הארון ווייל ער איז פארגעברייט צו טראגן דעם הייליגן ארון מיט די לוחות, ויוסף לא ישא שהוא מלך, יוסף זאל אויך נישט טראגן ווייל ס'פאסט נישט ער איז א קעניג, מנשה ואפרים יהיו תחתיהם זיי זאלן זיין אנשטאט זיי, וזהו דאס איז די פשט וואס עס שטייט אין פרשת במדבר, איש על דגלו יעדער אויף זיין פאן באותות מיט די צייכענעס, באות שמסר להם אביהם לישא מטתו די צייכן וואס זייער טאטע יעקב האט זיי איבערגעגעבן ווי אזוי מען זאל טראגן זיין מטה. פסוק י ד, וישב יוסף מצרימה, יוסף האט זיך צוריק געקערט קיין מצרים, הוא ואחיו ער און זיינע ברידער, וכל העולים איתו לקבור את אביו, און די אלע וואס זענען ארויף געגאנגען מיט אים צו באערדיגן זיין טאטן, די פסוק ברענגט דא ארויס אז קיינער פון זיי איז נישט געשעדיגט געווארן אונטערוועגנס, יעדער איינער האט עס איבערגעלעבט, און ארויף געגאנגען צוריק קיין מצרים, כאטשיג ס'איז געווען דארטן שווערע ביטערע מלחמות ווי דער רמבן ברענגט אראפ, דאך האט עס יעדער איבערגעלעבט, און די סיבה דערצו איז געווען ווייל זיי זענען געווען שלוחי מצוה, זיי זענען געווען דארטן צו באערדיגן יעקב אחרי קברו את אביו, זיי זענען ארויפגעגאנגען נאכדעם וואס ער האט באערדיגט זיין טאטן, און וויבאלד די סיבה פונעם ארויפגיין איז געווען א דבר מצוה, צו גיין באערדיגן יעקב אבינו, זענען זיי נישט געשעדיגט געווארן נישט אויפן וועג אהין און נישט אויפן וועג צוריק, און זענען אלע אנגעקומען בשלום צוריק קיין מצרים. זאגט רש י הוא ואחיו וכל העולים איתו, בחזרתן כאן הקדים אחיו למצרים העולים איתו, אין דעם פסוק דא וואו ס'רעדט פונעם צוריקגיין, שטייט קודם די ברידער און נאכדעם די מצריים וואס זענען מיטגעגאנגען, ובהליכתן ביי זייער גייען הקדים מצרים לאחיו איז געשטאנען די מצריים פאר די שבטים שנאמר ויעלו אתו כל עבדי פרעה וגומר ואחר כך כל בית יוסף ואחיו, אלא נאר די סיבה איז לפי שראו הכבוד שעשו מלכי כנען, די מצריים האבן צוגעזען די כבוד וואס די מלכי כנען האבן אפגעגעבן פאר יעקב, שתלו כתריהם זיי האבן אויפגעהאנגען זייערע קרוינען בארונו של יעקב נהגו בהם כבוד, האבן זיי אליין אויך געפירט כבוד מיט די שבטים, זיי האבן זיי אפגעגעבן די ריכטיגע כבוד און זיי מכבד געווען צו גיין פאראויס פון זיי. אנדערע ראשונים בעלי התוספות זאגן אז פארקערט, זיי האבן שוין געוואלט לייגן א אויג אויף די שבטים אז זיי זאלן נישט קענען אנטלויפן, איז ווען מען איז געגאנגען קיין כנען האבן זיי געקענט לאזן די שבטים גיין אונטער זיך, אבער יעצט האבן זיי געוואלט מאכן זיכער אז די שבטים אנטלויפן נישט, האבן זיי געשטעלט שומרים הינטער די שבטים מאכן זיכער אז יעדער איינער גייט מיט צוריק קיין מצרים. פסוק ט"ו, ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, די ברידער פון יוסף האבן געזען אז זייער טאטע איז געשטארבן, ויאמרו האבן זיי געזאגט לו ישטמנו יוסף, טאמער מורא אפשר וועט יוסף אונז היטן א פיינטשאפט אין זיין הארץ, והשב ישיב לנו ער וועט אונז צוריקקערן את כל הרעה אשר גמלנו אותו, די גאנצע שלעכטס וואס מיר האבן אים געטון וועט ער אונז באצאלן. זאגט רשי, ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, וואס האבן זיי געזען, מהו ויראו, הכירו במיתתו אצל יוסף, זיי האבן דערקענט ביי יוסף אז דער טאטע לעבט שוין נישט. שהיו רגילים לסעוד על שלחנו של יוסף, זיי פלעגן זיין געוואוינט צו עסן מיט יוסף אינאיינעם. והיה מקרבן, ער פלעגט זיי דערנענטערן בשביל כבוד אביו, ומשמת יעקב לא קרבן, פון ווען יעקב איז נפטר געווארן האט ער זיי מער נישט דערנענטערט, האבן זיי מורא געהאט אז ער היט זיי אפ א פיינטשאפט. באמת שטייט אין מדרש אז יעקב אז יוסף האט דאס געטון לשם שמים, ער האט געטענה'ט אז דער טאטע פלעגט אים הייסן זיצן פארנט פון יהודה דער מלך, פארנט פון ראובן דער בכור, ווילאנג דער טאטע האט עס געהייסן טון האט ער עס געטון, אבער יעצט אז דער טאטע איז נישט דא וויל ער נישט זיצן אזוי אויבן אן, און גיין זיצן אונטן אן פאסט דאך אויך נישט ווייל ער איז א קעניג, האט ער האט ער אויפגעהערט עסן מיט זיי אינאיינעם. שטייט אין מדרש נאך א זאך וואס זיי האבן איינגעזעהן, אויפן וועג צוריק פון יעקב'ס קבורה איז מען אדורך געגאנגען די גריב וואס די שבטים האבן אריין געשטעלט יוסף'ן, די גריב וואס איז געווען דארט נחשים ועקרבים, יוסף האט עס איבערגעלעבט, יוסף האט זיך אראפגעשטעלט דארט און געמאכט דעם ברוך שעשה לי נס במקום הזה. האבן זיי אנגעהויבן מורא באקומען אז ער געדענקט זייער גוט די מעשה, און ביז יעצט האט ער טאקע נישט נקמה גענומען פון זיי, צוליב די כבוד פון זייער טאטע, אבער יעצט אז די טאטע איז נישט דא, וועט עס ארויסקומען. לו ישטמנו טייטשט רשי שמא ישטמנו, טאמער, אפשר, וועט ער אונז היטן א פיינטשאפט. שמועסט רשי אויס אז די ווארט לו מתחלק לענינים הרבה. מען געפינט עס אויף עטליכע אופנים וואס מען קען ווערן אפגעטייטשט, יש לו וואס איז משמש בלשון בקשה, א געבעט, ולשון הלוואי, כגון לו יהי כדברך, הלוואי זאל זיין אזוי ווי דיינע רייד, לו שמעני, הלוואי זאלסטו מיך צוהערן, ולו הואלנו, לו מתנו, הלוואי וואלטן מיר געשטארבן. ויש לו משמש בלשון אם, ואולי. נאכדעם איז דא א לו וואס עס טייטשט זיך אויס א לשון פון אויב, ווען ס'וואלט געווען אזוי כגון לו חכמו ווען זיי וואלטן ווען געקליגט זיך, לוא הקשבת למצותי ווען דו וואלסט ווען צוגעהערט צו מיינע מצוות, ולו אנכי שוקל על כפי, ויש לו, עס איז דא א דריטער לו, וואס איז משמש בלשון שמא, וואס דאס איז די לו ישטמנו פון דא, ואין לו עוד דומה במקרא, מ'טרעפט נישט נאכאמאל אין פסוק אז ס'זאל טייטשן א לשון פון אפשר. והוא לשון אולי, ברענגט אבער רש א א ראיה אז מען קען טייטשן לו ישטמנו א לשון שמא, ווייל די ווארט אולי האט אלע באדייטן ווי די ווארט לו, און ביי די ווארט אולי טרעפט מען יא אופנים ווי מען טייטשט עס אויס אלס שמא, זאגט ער, כמו אולי לא תלך האשה אחרי וואס דאס איז לשון שמא הוא. וואס וועט זיין אויב די פרוי וועט נישט וועלן נאכקומען נאך מיר האט אליעזר עבד אברהם געפרעגט, דארט איז עס אויכעט א לשון פון אפשר. ויש אולי לשון בקשה, פונקט ווי מען טרעפט ביי די ווארט לו א לשון בקשה טרעפט מען דאך ביי אולי אויך, כגון, אולי יראה השם בעיני, אולי השם אותי, הרי הוא כמו לו יהי כדברך, און ויש אולי לשון אם, אולי יש חמישים צדיקים, טרעפט מען דאך אז די ווארט אולי האט די זעלבע איבערטייטשונגען ווי די ווארט לו, איז פונקט ווי ביי אולי טרעף איך, אולי לא תלך האשה אחרי, וואס דארט מיינט עס, אפשר, די זעלבע זאך וואס לו ישטמנו וועט מען טייטשן שמא. ס'איז דא צווישן די מפרשים וואס טייטשן גראדע דעם לו ישטמנו א לשון הלוואי, דער בעל הטורים ברענגט א פשט, לו ישטמנו יוסף, הלוואי זאל אונז יוסף פיינט האבן נאר א שנאה בלב און נישט ארויסווייזן מיט מעשים אקעגן אונז, און אויב ער וויל עס יא דווקא באצאלן, זאל ער עס באצאלן אויף אזא מין אופן וואס אונז האמיר אים שלעכט געטון, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו, וואס איז געווען די גרויסע רעה וואס אונז האמיר אים געטון? פון אונזערע פעולות איז ארויסגעקומען אז ער איז געווארן דער קעניג, זאל ער אונז טון אזא מין זאך וואס וועט ארויסקומען פון דעם נאר א גוטע זאך. דער אור החיים הקדוש זאגט אז זיי האבן געוואוסט אז די גלות מצרים קומט צוליב די עוון פון מכירת יוסף, און אויך אין די אנדערע גלות'ן ליידט מען צוליב דעם, און אזוי ווי עס איז געווען די עשרה הרוגי מלכות האט מען געהארגעט וועגן דעם, האבן זיי געבעטן הלוואי זאל ער אונז עפעס צוריק טון, זאל מיר אונז ליידן דאס וואס ער האט געליטן, און אזוי ארום וועט ווערן אפגעטון פון אונז די גלות מצרים מיט די רעשט אנדערע גלות'ער און די שווערע גזירה פון די עשרה הרוגי מלכות האבן זיך געבעטן לו ישטמנו יוסף הלוואי זאל ער אונז פיינט האבן און אונז צוריק געבן דאס וואס אונז האבן מיר אים געגעבן, און אזוי וועט מען נישט דארפן שפעטער ליידן. פסוק טז ויצוו אל יוסף לאמור האבן זיי באפוילן פאר שלוחים אויף יוסף אזוי צו זאגן, זיי האבן גענומען שלוחים, רשי זאגט די בני בלהה, די תרגום יונתן שטייט זיי האבן גענומען בלהה אליין, וואס זי איז דאך געווען די שפחה פון רחל, און זי האט אויפגעצויגן יוסף נאכדעם וואס זיין מאמע איז אוועק, האבן זיי געהאלטן אז ער וועט איר אויספאלגן האבן זיי געשיקט אזוי צו זאגן אביך צוה לפני מותו לאמור דיין טאטע האט באפוילן פאר זיין שטארבן אזוי צו זאגן, זאגט די ספורנו זיי האבן געמיינט צו זאגן ס'איז געווען ממש פאר זיין שטארבן און אונז האבן נאכנישט געהאט קיין געלעגנהייט אפילו דיר איבערצוגעבן דעם שליחות יעצט האמיר אונז א געלעגנהייט און אונז שיקט מיר דיר די מעלדונג אין נאמען פונעם טאטן זאגט רשי ויצוו אל יוסף כמו ויצום אל בני ישראל וואס דאס מיינט צוה למשה ולאהרן להיות שלוחים אל בני ישראל דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה און אהרן צו זיין שלוחים צו די אידן אף זה ויצוו אל שלוחם להיות שליח אל יוסף לומר לו כן זיי האבן באפוילן פאר זייערס א שליח, אז ער זאל זיין א שליח צו יוסף אים צו זאגן אזוי, ואת מי צוו, וועם האבן זיי באפוילן? את בני בלהה, די קינדער פון בלהה, שהיו רגילין אצלו, וואס זיי זענען געווען געוואוינט ביי יוסף, שנאמר והוא נער את בני בלהה. לויט'ן תרגום שטימט בעסער וואס מען האט זיך אויסגעדרוקט דא, אביך עבדי אלקי אביך, לויט רשי אז ס'איז געווען די בני בלהה וואלט זיך לכאורה געפאסט ענדערשער צו זאגן אבינו. זאגט רשי אביך צוה. שינו בדבר מפני השלום, זיי האבן פארענדערט צוליב צו זיין בשלום מיט זיי, האבן זיי אריינגעלייגט ווערטער אין זייער טאטנ'ס מויל וואס ער האט קיינמאל נישט געזאגט, כי לא צוה יעקב כן שלא נחשד יוסף בעיניו, יוסף איז קיינמאל נישט געווען פארדעכטיגט אין זיינע אויגן אז ער איז אימשטאנד צו געדענקען א פריערדיגע פיינטשאפט. פסוק יז, כה תאמרו ליוסף, אזוי זאלט איר זאגן פאר יוסף, האט יעקב אנגעבליך געזאגט, אנא, איך בעט, שא נא, פארגעב, פשע אחיך, די שולד, די שלעכטס, וואס דיינע ברידער האבן געטון וחטאתם און זייער זינד, כי רעה גמלוך ווייל זיי האבן דיר געגעבן א שלעכטע זאך האבן זיי דיר געגעבן, ועתה און יעצט, פון דא און ווייטער איז שוין די נוסח פון די שלוחים, דער טאטע האט געזאגט אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך, און ועתה יעצט בעטן מיר אונז, שא נא פארגעב טאקע לפשע צו די שולד עבדי אלוקי אביך פון די קנעכט פון די באשעפער פון דיין טאטן, ויבך יוסף בדברם אליו, יוסף האט געוויינט ווען זיי האבן גערעדט צו אים, פארוואס האט ער געוויינט? זאגט דער בכור שור, ער האט געוויינט, ווייל זיינע רחמנות געפילן האבן זיך אויפגעוועקט מיט די ווארעמע ווערטער וואס ער האט דא געהערט. דער רבינו בחיי זאגט ווען מען האט אים דערמאנט זיין טאטן האט ער זיך ווייטער צעוויינט ווייל ער האט זיך אזוי געבענקט צו דעם טאטן. די טור זאגט אז ער האט געוויינט ווייל ער האט געמיינט אז יעקב האט אים באמת חושד געווען האט ער געוויינט אויף דעם אז יעקב איז אים חושד אויף אזא מין זאך. דער צרור המור זאגט ער האט געוויינט פארוואס מען האט פארציילט פאר יעקב, ער האט קיינמאל נישט פארציילט פאר זיין טאטן וואס איז פארגעגאנגען צווישן אים און די שבטים, ער האט זיך קיינמאל נישט מייחד געווען מיט זיין טאטן כדי דער טאטע זאל אים נישט אנהייבן אויספרעגן וואו ער איז געווען די אלע צוויי און צוואַנציק יאר, וואס האט פאסירט. און דא זענען זיי געגאנגען און פארציילט, וואס אויף דעם ארויף האט יעקב געשיקט די שליחות פון אנא שא נא. ממילא האט ער געוויינט אויף דעם פארוואס מען האט אים עס פארציילט, אדער האט ער געוויינט פארוואס מ'איז אים חושד אין אזא מין זאך אז די ברידער קענען אים אפילו חושד זיין, ווי מ'זעט טאקע ביים כהן גדול, הוא פורש ובוכה והם פורשין ובוכין, א מענטש וואס מ'איז אים חושד וויינט ער, ממילא האט ער וועגן דעם זיך צעוויינט דא. זאגט רש י שא נא לפשע עבדי אלקי אביך, ווייל אם אביך מת אלוקיו קיים והם עבדיו, אפילו אויב דיין טאטע לעבט שוין נישט, אבער זיין באשעפער איז דאך דא, און זיי זענען קנעכט פון דעם באשעפער, ממילא דארפסטו זיך אומגיין מיט זיי מיט רחמנות. פסוק י ח, וילכו גם אחיו ויפלו לפניו, אויסער די שלוחים וואס זיי האבן געשיקט, זענען די ברידער אליין אויך געגאנגען, זיי האבן געזען אז ס'איז א שעת הכושר, ער וויינט, זיין רחמנות האט זיך אויפגעוועקט, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן זיך אראפגעווארפן פאר אים ויאמרו און זיי האבן געזאגט, ס'קומט זיך אונז טאקע אז אנשטאט דאס וואס אונז האמיר דיך פארקויפט, זאלסטו אונז נעמען פאר עבדים, און אונז זעמיר גרייט אויף דעם, הננו לך לעבדים, מיר זענען אלע פאר דיר פאר קנעכט. זאגט רשי, וילכו גם אחיו, מוסיף על השליחות, אין צוגאב צו די שליחות, זענען זיי אליינס אויכעט געגאנגען, פסוק י ט ויאמר אליהם יוסף אל תיראו, האט יוסף געזאגט צו זיי, האטס נישט מורא, איך גיי ענק נישט באצאלן קיין שלעכטס חס ושלום, כי התחת אלקים אני, איך בין דען אויפן פלאץ פונעם אייבערשטן, איך זאל ענק באשטראפן אויף עפעס וואס עטס האט ענק פארזינדיגט קעגן דעם אייבערשטן? זאגט רש י כי התחת אלקים אני, שמא במקומו אני בתמיהה, בין איך דען אויף זיין פלאץ? אם הייתי רוצה להרע לכם כלום אני יכול, אפילו ווען איך וואלט געוואלט ענק שלעכטס טון, וואלט איך דען געקענט? והלא אתם כולכם חשבתם עלי רעה, רשי איז שוין מסביר די קומענדיגע פסוק אויך, עטס האט זיך אלע געטראכט מיר שלעכטס צו טון, און דו זעסט דאך והקדוש ברוך הוא חשבה לטובה די אייבערשטער האט דאס געטראכט און געמאכט דערפון א גוטע זאך, ואיך אני לבדי יכול להרע לכם. וויאזוי קען זיין אז איך אליין זאל ענק קענען שלעכטס טון, איך זעה דאך אז אפילו עטץ א רבים האטס געוואלט פאר מיר שלעכטס טון, און דערווייל איז דאס געווארן פון דעם ארויסגעקומען א גוטע זאך, איז זיכער אז איך קען ענק נישט שלעכטס טון. פסוק כ, ואתם חשבתם עלי רעה, עטץ האטס טאקע געטראכט אויף מיר א שלעכטס, אבער אלוקים חשבה לטובה, אויסער דעם וואס ער האט געזאגט כי התחת אלקים אני, איך בין נישט דער וואס זאל ענק באשטראפן, האט ער געזאגט, ס'איז נישט דא אויף וואס ענק צו באשטראפן, ווייל ענקער שלעכטע מחשבה האט זיך אויסגעארבעט צום גוטן. זאגט דער אור החיים הקדוש, אזוי ווי איינער וואס וויל געבן פארן חבר א כוס פון סם המוות, און ער געבט אים א כוס וויין, ס'קומט זיך אים נישט קיין שטראף אויף דעם אפילו בדיני שמים. דער אייבערשטער האט עס אויסגערעכנט צום גוטן, למען עשה, כדי צו מאכן, כיום הזה אזוי ווי די היינטיגע טאג להחיות עם רב, צו מאכן לעבן פון דעם א גרויס פאלק, דורך דעם בין איך אנגעקומען קיין מצרים, איך בין געווארן דער משנה למלך, איך האב געקענט ענק שפייזן מיט אלע נפשות ענקערע, במשך פון דעם גאנצן הונגער. פסוק כא, ועתה און יעצט אל תיראו, האטס נישט מורא. פארוואס זאגט ער נאכאמאל אל תיראו? ס'איז שוין געשטאנען אין פסוק יט. נאר דארט האט ער געזאגט אל תיראו אז איך גיי נקמה נעמען פאר ענק אויף דעם וואס עטס האטס מיך פארקויפט. און יעצט זאגט ער, האטס נישט מורא אז עטס גייטס ליידן פון דעם יעצטיגן הונגער ווי אונז האבן געשמועסט אז נאך יעקב'ס פטירה איז צוריקגעקומען א הונגער אויף פינף יאר. זאגט ער עטס דארפטס נישט מורא האבן. אז ווייל איך וויל ענק נישט נעמען פאר קיין קנעכט וועל איך ענק נישט שפייזן אויכעט נישט, און עטס וועטס טענה'ן ס'לוינט זיך אונז שוין ענדערשער יא צו זיין דיינע קנעכט ווייל דעמאלס ליגט אויף דיר א חוב אונז צו שפייזן, זאגט ער ניין האטס נישט מורא, אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם איך וועל ווייטער שפייזן ענק מיט ענקערע קינדער, וינחם אותם ער האט זיי געטרייסט וידבר על לבם ער האט גערעדט אויף זייער הארץ, זאגט רש"י וידבר על לבם, דברים המתקבלים על הלב, ער האט גערעדט אזעלכע ווערטער וואס גייען אריין גוט אין הארצן, ער האט זיי מסביר געווען אז ס'לוינט זיך אים נישט זיך צו פארטשעפענען מיט זיי, ווייל עד שלא ירדתם לכאן, איידער עטס האטס גענידערט אהער, היו מרננים עלי שאני עבד, מענטשן האבן גערעדט אויף מיר אז איך בין א קנעכט, ועל ידיכם און נאר דורך ענק נודע איז באקאנט געווארן שאני בן חורין אז איך בין א פרייער מענטש איך קום פון א חשוב'ע משפחה, ואני הורג אתכם טאמער איך וועל ענק אויסהרג'ענען, מה הבריות אומרות וואס וועלן מענטשן זאגן, כת של בחורים ראה, ער האט געזעהן א גרופע יונגע מענטשן ונשתבח בהם האט ער זיך בארימט מיט זיי ואמר אחי הם ער האט געזאגט דאס זענען מיינע ברידערס ולבסוף הרג אותם, יש לך אח שהורג את אחיו, נישט דא אזא מציאות אז א ברודער זאל אויסהארגענען זיינע געשוויסטער, מוז זיין אז עס איז נישט עכט זיינע ברידער, באמת איז ער אן עבד, איז פאר מיר אליין האט ער זיי געזאגט לוינט זיך נישט זיך צו פארטשעפענען מיט ענק דבר אחר נאך א פשט, ער האט זיי מסביר געווען עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד, אויב צען לעכט האבן נישט געקענט פארלעשן איין לעכט, ענק צען, מיט ענקערע זכותים האט עטס נישט געקענט באזיגן מיינע זכותים און איך האב עס איבערגעלעבט, כל שכן אז איך אליין וועל ענק נישט קענען פארלעשן, די דעת זקנים זאגט אז עשרה נרות, א לעכט פארלעשט נישט קיין לעכט אבער די רויעך פון איין לעכט קען פארלעשן די אנדערע. די צרור המורה זאגט אז די וינחם אותם וידבר על לבם איז פארבינדן מיט די קומעדיגע פסוק. פסוק כ ב וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו, יוסף האט געזיצט אין מצרים ער מיט זיין טאטעס משפחה, רשי האט געזאגט ווי האבן זיי אנערקענט אז די טאטע איז נישט דא, ווייל ער האט אויפגעהערט עסן מיט זיי אינאיינעם, דא האט ער זיי צוריק גענומען צו זיך און ער האט זיי ווייטער מקרב געווען און מען האט געגעסן אינאיינעם די גאנצע משפחה, ויחי יוסף מאה ועשר שנים, יוסף האט געלעבט הונדערט און צען יאר. פסוק כ ג, וירא יוסף לאפרים בני שלשים, יוסף האט געזען ביי זיין זון אפרים קינדער פון די דריטע דור, ס'איז דא וואס זאגן אז דאס מיינט אז ער האט געזען ביי אפרים א פערדע דור, און גם בני מכיר בן מנשה ילדו על ברכי יוסף, אויך די קינדער פון מכיר די זון פון מנשה זענען אויפגעצויגן געווארן אויף די קניען אויף די שויס פון יוסף, וואס דאס מיינט אז ביי מנשה האט ער געזען א דריטע דור. די קינד פון מכיר בן מנשה איז געווארן אויפגעצויגן ביי אים, און ביי אפרים האט ער געזען א דור שפעטער, און מיט דעם איז שוין מקויים געווארן די ברכה וואס יעקב האט געבענטשט אפרים און מנשה, און ער האט געזאגט אז אפרים, כאטש ער איז יונגער, וועט ער זיך מער פארמערן. און ס'האט שוין אנגעהויבן מקויים געווערן אין די לעבן פון יוסף, יוסף האט דאס געקענט מיטהאלטן, אז ביי אפרים האט ער געזען א דור ווייטער ווי ביי מנשה. אנדערע זאגן אז ניין, גם בני מכיר קומט מרבה זיין אז ביי מנשה האט ער געזעהן נאך א דור ווייטער ווי בני שלשים, ביי אפרים האט ער געזעהן בני שלשים, ביי מנשה האט ער געזעהן בני רבעים. דער רבינו בחיי זאגט אז כאטשיג אלע זענען געווארן אויפגעצויגן ביי יוסף'ן, אבער וויבאלד מנשה איז געווען דער בכור איז ער געווען מער באליבט ביי יוסף, פארדעם האט ער אראפגעשריבן דער ילדו על ברכי יוסף לגבי די אייניקלעך פון מנשה. זאגט רשי על ברכי יוסף כתרגומו, וואס דער תרגום זאגט אתילידו ורבי יוסף, ער האט זיי אויפגעצויגן, גדלן בין ברכיו, ער האט זיי אויפגעצויגן צווישן זיינע קניען. פסוק כ ד, ויאמר יוסף אל אחיו, יוסף האט געזאגט צו זיינע ברידער, אנכי מת, איך שטארב, יוסף איז געשטארבן פאר זיינע ברידער, ווי די גמרא זאגט, וויבאלד ער איז געווען א פירער, דאס האט אים אוועקגענומען יארן פון זיין לעבן, ער איז געווען דער ערשטער פון די שבטים נפטר צו ווערן. האט ער גערופן זיינע ברידער און ער האט זיי געוואלט אנזאגן אז ס'גייט קומען די גאולה, זיי האבן שוין אנגעהויבן זען סימנים פון גלות מצרים, האט ער זיי געוואלט זאגן אז מ'זאל נישט ארויסגיין פון דארט פאר די צייט, מ'זאל אויסווארטן ביז ס'וועט קומען דער אויסלייזער און ער וועט זאגן דעם אפגעשמועסטן סימן וואס יעקב האט אים איבערגעגעבן פון פקוד יפקוד, און ער האט אויך געוואלט בעטן אז דעמאלט זאל מען אים ארויפטראגן און באערדיגן אין ארץ ישראל, האט ער גערופן זיינע ברודערס, נישט זיינע קינדער, וויבאלד די ברודערס זענען געווען די וואס האבן אים פארקויפט און געמאכט אז ער זאל אנקומען קיין מצרים, זיי דארפן אים צוריקפירן קיין שכם, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם, דער אייבערשטער וועט ענק געדענקען, והעלה אתכם, ער וועט ענק ארויפברענגען מן הארץ הזאת פון דעם לאנד אל הארץ צו דעם לאנד אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב וואס ער האט געשוואוירן צו געבן פאר אברהם, פאר יצחק און פאר יעקב. שטייט אין מדרש, פקוד יפקוד, פקוד, פ ק ו ד, איז בגימטריא הונדערט און נײַנציק, יפקוד איז א לשון חסרון. ער האט געהאט בקבלה אז הונדערט און נײַנציק יאר וועט דער אייבערשטער אוועקנעמען פון די גזירה פון ארבע מאות שנה, און זיי וועלן נאר זיין ר ד ו שנה אין מצרים. פסוק כ ה, וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, האט יוסף באשוואוירן די קינדער פון יעקב אזוי צו זאגן, און ער האט זיי געהייסן אויכעט לאמור אז זיי זאלן באשווערן זייערע קינדער, ווייל ער האט געוואוסט אז די שבטים אליין וועלן אויכעט נפטר ווערן אין מצרים, ממילא האט ער געהייסן זיי זאלן באשווערן זייערע קינדער און זייערע אייניקלעך, פקוד יפקוד אלקים אתכם. דער אייבערשטער וועט ענק געדענקען און ארויסנעמען פון דעם גלות, והעליתם את עצמותי מזה בעט איך ענק, און איך באשווער ענק, עטס זאלטס ארויפפירן מיינע ביינער פון דא. פסוק כ ו, וימות יוסף בן מאה ועשר שנים, יוסף איז געשטארבן ביי די הונדערט און צען יאר, ויחנטו אותו, און זיי האבן אים געבאלזאמט, ויישם בארון במצרים, ער איז אריינגעלייגט געווארן אין א קאסטן אין מצרים, בארון איז א באקאנטע ארון, די ארון וואס ער האט זיך שוין אויסגעקליבן בחייו, און דער תרגום יונתן שרייבט אז די מצריים האבן נישט געוואלט אז מען זאל אים טרעפן, זיי האבן געוואלט אז ער זאל אייביג בלייבן אין מצרים, האבן זיי אים אריינגעלייגט אין אן אייזערנע קאסטן, שטייט אין רבינו בחיי, מען האט עס אריינגעזינקען אינעם נילוס, און מען האט געוואלט אז מען זאל אים קיינמאל נישט טרעפן, אבער משה רבינו ווען עס איז געקומען די צייט ארויסצוגיין פון מצרים, האט ער גענומען א טבלה און אויפגעשריבן אויף דעם עלה שור עלה שור, ער האט עס אריינגעווארפן אינעם טייך, און ער האט אים געזאגט אז די שכינה הקדושה מיט ענני הכבוד אלע שטייען און ווארטן ארויסצוגיין פון מצרים, אויב ער קומט ארויף איז גוט און אז נישט זעמיר אונז באפרייט פון די שביעה, און ס'איז טאקע ארויפגעשווימען די ארונו של יוסף, און. די אידן האבן דאס מיטגענומען און משה רבינו אליין האט זיך מטפל געווען דערמיט, ביז מען האט אים טאקע באערדיגט אין שכם.